אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! פרייליכן חנוכה מיינע חברה! די היינטיגע שיעור איז געספאנסערד דורך הצדיק רבי ליפא קליין זאל זיין לעילוי נשמת חיי שרה יהודית בת רבי ישראל, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. ס'איז א געוואלדיגע זכיה אז מ'קען, מ'סופארט א שיעור וואס ברענגען אידן נענטער צו לימוד התורה, אונז האבן שוין ברוך השם איבער דרייצן הונדערט פארטיסיפענטס אויף וואטסעפפ, און קלאוז צו הונדערט ליסענערס אויף די פאון סיסטעם און אויף די אנדערע פלעטפארמס, מאן דכר שמיה, אויף ספאטיפיי, אויף טעלעגרעם, אלל אווער די פלעיס, און ס'איז א געוואלדיגע זכות אז מ'ספאנסערט און אזוי קען מען אוטריטשן צו נאך אודיענסעס און נאך אידן, ברענגען נאך אידן צו לימוד התורה, ס'איז א ביוטיפול זאך, סאו טענק יו ליפא פארן ספאנסערן. סאו אונז האלטן דא קאפיטל מ א פסוק מ ו, סאו אונז האבן געענדיגט נעכטן אז פרעה האט אויפגענומען דעם יוסף נאכדעם וואס ער האט געהערט אז דער מענטש ווייסט וואס ער רעדט, און דער יוסף האט אויך געגעבן די עצה דארטן אז מען זאל אויפשטעלן א מענטש, מען זאל ממנה זיין א איש נבון וחכם, איינער וואס איז א מבין דבר מתוך דבר, וואס זאל וויסן וויפיל צו לאזן אז דער עולם זאל עסן יעצט, וויפיל אוועקצולייגן פאר שפעטער, און וויאזוי אוועקצולייגן, דער יוסף איז געווען א דזשיניעס, און די אייבערשטער האט אים אריין געגעבן די שכל וויאזוי צו סטארן פוד, אונז מיר היינט זעהן אז די מענטשן פערזענליך האבן זיך אויך אוועק געלייגט עסן, אבער פאר זיי האט זיך עס נישט אזוי גוט אויס געשטעלט ווי פאר יוסף, יוסף'ס עסן האבן זיך געהאלטן פאר אסאך לענגער, און סאו זאגט די פסוק ווייטער אז ויוסף בן שלשים שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים בשעת ווען מען האט געשטעלט יוסף צו קומען פותר חלום זיין פאר פרעה איז ער געווען דרייסיג יאר אלט, און ויצא יוסף מלפני פרעה יוסף איז טאקע ארויס געגאנגען פון פרעה נאכדעם וואס מען האט אים ממנה געווען אלץ משנה למלך. און ויעבור בכל ארץ מצרים, ער איז טאקע ארויסגעגאנגען אויף די ירכא, ער איז געגאנגען מקיים זיין זיין תפקיד וואס מ'האט אים געשטעלט, ער האט אנגעהויבן צו מסדר זיין און אויפסעטן זיינע חברה און אנגעהויבן צו מסדר זיין אלע פלעצער וואו מ'זאל אוועקלייגן די עסן, און פונקטליך אויסגעלערנט פאר אלע זיינע חברה וויאזוי צו סטארן די עסן, וואסערע פריזערוועטיווס אריינצולייגן כדי עס זאל זיך האלטן די פרישסטע פאסיבל, און ותעש הארץ, און די מענטשהייט האט טאקע געטון וואס מ'האט זיי געהייסן און זיי האבן אוועקגעלייגט. און זיי האבן אוועקגעגעבן קודם א חומש פאר פאר די קעניגרייך, און אויך האבן זיי, האט זיך יעדער איינער פערזענליך פאר זיך אוועקגעלייגט בשבע שני השבע לקמצים, יעדער האט זיך אוועקגעלייגט אזוי ווי א קומץ אויף א קומץ, וויפיל מען האט געקענט, יעדע מאל וואס מען האט געשניטן עסן האט מען אוועקגעלייגט אלץ אביסל אויף די פיוטשער, סיי, סאו ס'איז געווען דא צוויי חלקים פון אוועקלייגן אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, סיי די חלק וואס מען האט געדארפט געבן אלץ שטייער פאר די לאנד, וואס די לאנד וועט אוועקלייגן אונטער יוסף'ס לידערשיפ, און אויך יעדער איינער האט זיך פאר זיך אליינס אוועקגעלייגט אין זייערע אייגענע אוצרות. זאגט דער הייליגער רש י ותעש הארץ אזוי ווי כתרגומו אזוי ווי מען האט אריין געלערנט אין פסוק אז אלע מענטשן פון מצרים האבן געטוהן די פעולה פון אוועק לייגן אבער זאגט רש י כאטשיג אז אז אז די די פשט וויאזוי די תרגום לייגט עס אראפ איז ותעש הארץ אז זיי האבן געטוהן די פעולה פון אוועק לייגן אבער ואין הלשון נעקר מלשון עשיה די לשון בלייבט אז זיי האבן עס געטוהן ס'איז אבער נישט אז אז ס'ווערט יעצט געטוישט אז ותעש מיינט אז זיי האבן צאמגענומען. ניין. די ווארט ותעש מיינט זיי האבן געטוהן. און אונז קען מען אריין לערנען די פשט. וואס האבן זיי געטוהן? זיי האבן געטוהן די פעולה פון צאמנעמען. אבער נישט אז ותעש ותעש טייטשט יעצט אלל אוו א סאדען אז זיי האבן צאמגענומען. ביוטיפול. סאו לקמצים, קומץ על קומץ, יד על יד, יעדע מאל וואס זיי האבן געהאט אביסל עסן האבן זיי אלץ אוועקגעלייגט אביסעלע אויף די פיוטשער. יד על יד היו אוצרים, זייער שיין. ויקבץ את כל אוכל זאגט די הייליגע פסוק ווייטער און יוסף, סאו דאס איז געווען די ערשטע חלק אז די מענטשהייט האט געטון זייער חלק, סיי זיי האבן אראפגעגעבן פאר יוסף און סיי זיי האבן זיך פאר זיך אליינס אוועקגעלייגט. ויקבץ יוסף, יוסף האט טאקע צוזאמגענומען פון די מענטשהייט את כל אוכל, אלע תבואה, אלע עסן וואס מען קען אוועקלייגן, ווייל די פרוטס און וועזשטעבלס האט מען געשמועסט וואס ווערן שנעל פארדארבן, האט ער בכלל נישט זיך בכלל נישט געמוטשעט מיט, דאס האט ער געלאזט די עולם עסן בשעת די זאטע יארן. אבער די תבואה וואס מ'קען גרינגער אוועקלייגן, דאס האט ער צוזאמגענומען, אשר היו בארץ מצרים ויתן אוכל בערים און ער האט אלעס אוועקגעלייגט אין די שטעט אזוי ווי ער האט טאקע געזאגט פאר פרעה אז מ'זאל טון, יעדע יעדע תבואה וואס איז געוואקסן האט ער אוועקגעלייגט אין אין די שטאט דארטן וואו ס'איז געוואקסן ווייל דארטן וועט עס האבן די בעסטע פאטענשאל זיך צו האלטן פריש. אוכל שדה און אוכל שדה העיר און די אלע עסן וואס זענען געוואקסן אין די פעלדער ארום און ארום די שטעט אשר סביבותיה נתן בתוכה האט ער גענומען פון די עפר כאטשיג ער האט עס נישט געוואלט סטארן אינדרויסן פון שטאט ער האט עס נאך אלץ געלייגט אין די אוצר פונעם שטאט האט ער אבער אריינגעלייגט פון די זאמד פון די ערד פון וואו דאס איז געוואקסן אין דעם אלץ א פרעזערוועטיוו כדי אז ס'זאל זיך האלטן בעסער. און וואס עפעס האט ער דאס געטון? זאגט די הייליגע רשי שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה, יעדע לאנד דארטן וואו ס'וואקסט האלט בעסער פריש די פירות, סאו ונתן בתבואה מעפר המקום האט ער גענומען פון די עפר פון וואו די זאך איז געוואקסן און ער האט עס אריינגעלייגט אין די עסן, און מעמיד את התבואה מלירקב און דאס האט געהאלטן די עסן פריש אלס א פריזערוועטיוו אז ס'זאל נישט ווערן. אז ס'זאל נישט ווערן פארדארבן. איז ויצבר יוסף בר, יוסף האט צוזאם גענומען אלע גוטע תבואה, כחול הים, אזוי סאך ווי די זאמד ארום און ארום די וואסער, הרבה מאוד, מורא'דיג אסאך, עד כי חדל לספור כי אין מספר, ביז דער ציילער האט שוין געסטאפט צו ציילן, ווייל ס'איז נישט געווען קיין נומבער מער וואס זאל קענען אראפ לייגן א נומבער אז אה, אונז ווייסן מיר וויפיל אונז האמיר, אזוי סאך תבואה האט מען אוועק געלייגט דוירינג די זיבן יאר. און די מדרש זאגט טאקע אז ס'איז געוואקסן דארטן משוגע אסאך. סאך מער וויפיל די מדרש זאגט אויך אויף פריער אויף לקמצים אז אויף יעדע אז פון יעדע סטרא פון פון ווייץ האט געוואקסן דארט אזוי ווי א קומץ פון ווייץ וואס איז מורדיג אסאך געווענליך וואקסט סאך ווייניגער קיצור ס'האט געוואקסן מורדיג אסאך און נאר פון די חומש וואס מ'האט צוזאם גענומען פון די לאנד האט מען אוועק געלייגט אזוי סאך אז מ'האט מער נישט געקענט ציילן וויפיל ס'איז דא זאגט די הייליגע רשי עד כי חדל לספור. ווער האט געענדיגט ציילן? נישט אז יוסף האט געציילט, די משנה למלך ציילט נישט, מען האט געשטעלט א ממונה איינער וואס זאל ציילן וויפיל ס'איז דא, א בוק קיפער, אן אקאונטענט, סאו עד כי חדל לו הסופר לספור, דער ציילער האט מער נישט געקענט ציילן, והרי זה מקרא קצר, ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן ווער ס'האט געציילט, אבער זיי דיך נישט טועה אז ס'איז יוסף, נאר ס'איז דער ציילער, כי אין מספר, לפי שאין מספר, ס'איז שוין נישט געווען קיין נומבער, וואס מ'איז אויסגעלאפן פון נומבערס. מען האט שוין נישט געקענט, די קוויק בוקס האט זיך צובראכן, און והרי כי משמש בלשון דהא, ווייל כי אין מספר, בעיסיקלי, יא, כי אין מספר, ווייל ס'איז שוין נישט דא קיין נומבער וואס זאל קענען ארויפלייגן א נומבער אויף די אויף די עמאונט פון עסן וויפיל מ'האט דעמאלטס צוזאמגענומען. פארציילט אונז די תורה אז וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, און די תורה ספעסיפייט ווען די צוויי זין זענען געבוירן, אז נאך פאר די הונגער יארן זענען געקומען, האט ער געבוירן צוויי קינדער, און רש י וועט שוין זאגן א סיבה פארוואס די תורה ספעסיפייד אז ס'געווען פאר דעם, אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע וואס זיין ווייב אסנת בת פוטי פרע האט אים געבוירן, און דער פוטי פרע איז דער כהן און דער שר פונעם שטאט און. זאגט די הייליגע רש י בטרם תבוא שנת הרעב, וואס פעלט מיר אויס צו וויסן די דיטעל אז זיי זענען געבוירן פאר די הונגער יארן האבן זיך אנגעהויבן, מכאן, פון דא לערנען די חכמים ארויס, שאדם אסור לשמש מטתו בשני רעבון, ממילא פאר דעם שרייבט די תורה ארויס אז ער האט טאקע געהאט די קינדער פאר דעם. און איך האב געזען די גור אריה לייגט צו אז ס'מוז זיין אז ער האט שוין געהאט דעמאלטס אויכעט געבוירן א טאכטער נאר די תורה פארציילט אונז נישט וועגן די טאכטער ווייל ווען ער האט ווען נישט קיין טאכטער וואלט ער נאכנישט געהאט מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה מילא די איסור פון אסור לשמש מטתו בשני רעבון גייט נאר אן אויף א מענטש וואס האט נאכנישט מקיים געווען די מצוה סאו מוז זיין אז ער האט שוין און א זכר מיט א נקבה מילא מוז זיין אז אז ער האט שוין געהאט געבוירן א מיידל אויכעט פאר די שנת רעבון זייער אינטערעסאנט איז ויקרא יוסף את שם הבכור. מנשה, ער האט גערופן זיין עלטסטע קינד האט ער גערופן מנשה, פארוואס? ווייל פון גרויס גדלות און מלכות כי נשני אלקים האט מיר דער אייבערשטער געמאכט פארגעסן את כל עמלי, אלע מיינע פיין, פון ווען איך בין אראפגעקומען דא קיין מצרים, אז איך בין געווען ביי די אשת פוטיפר, מ'האט מיך אריינגעווארפן אין אין דזשעיל, און אזוי ווייטער, און אויך דער צער ואת כל בית אבי, און דער צער וואס איך האב געהאט בבית אבי אז מיינע ברודערס האבן מיך פיינט געהאט, און אזוי ווייטער, ואת שם השני, די צווייטע קינד קרא אפרים האט ער גערופן אפרים, פארוואס? ווייל כי הפרני אלקים בארץ עניי די אייבערשטער האט מיך פארמערט און געשטארקט בארץ עניי אין די לאנד וואס איז מיר אמאל געווען א פיין, און יעצט ברוך השם האט ער מיך געשטארקט און געמאכט אלס א מלך, ס'איז געווארן אויס אויס פיין. איז פארציילט אונז די תורה אז ותכלינה שבע שני השבע, ס'האט זיך געענדיגט די זיבן זאטע יארן אשר היה בארץ מצרים, און ותחלינה שבע שני הרעב, ס'האט זיך אנגעהויבן די זיבן הונגער יארן, לבוא, כאשר אמר יוסף, אזוי ווי יוסף האט טאקע געזאגט אין די פתרון החלום, און ויהי רעב בכל הארצות עס איז געווען א הונגער אין אלע לענדער, דאס הייסט די די די זאטע יארן איז נאר געווען אין מצרים, נאר אין מצרים איז געווען אזא גרויסע שפע, אלע אלע לענדער ארום האבן געהאט געהעריג אזוי ווי אלע יארן, אבער די רעב די רעב די הונגער האט זיך איז געווען אין אלע לענדער אויף די גאנצע וועלט, ובכל ארץ מצרים היה לחם, אבער אין ארץ מצרים איז נאך געווען איבערגעבליבן לחם, פארוואס? ווייל יעדער האט זיך אליינס אוועקגעלייגט אין זייערע אוצרות. מען האט נאך נישט געדארפט אפילו עפענען יוסף'ס אוצר, אזוי יעדער איינער האט זיך נאך געהאט אליינס פאר זיך געסטארט פאר די ערשטע צוויי יאר פון די הונגער יארן ווי דער רבינו בחיי לייגט אראפ. יעצט איז לויט דער רבינו בחיי אז די צווייטע יאר האט זיך געענדיגט און די עולם האט איז אויסגעלאפן פון עסן, איז ותרעב כל ארץ מצרים. גאנץ ארץ מצרים האט זיך אנגעהויבן פלאגן מיט א הונגער ווייל די די וואס זיי האבן אוועקגעלייגט האבן זיי נישט געהאט אזויפיל טעג קודם האבן זיי נישט אוועקגעלייגט צופיל, אויך די ביסל וואס זיי האבן יא אוועקגעלייגט האט זיך נאר געהאלטן פריש פאר צוויי יאר ווייל זיי האבן נישט געהאט די סאפיסטיקעיטעד טעקניקס וואס יוסף האט געהאט וויאזוי צו סטארן עסן מילא האט זיך זייער זייער שנעל פארדארבן געווארן און זיי האבן געוואוסט אז יוסף האט צוזאמגענומען אלל דיס יערס האט דאך יוסף אראפגענומען א חומש פון זייער עסן און עס אוועקגעלייגט זענען זיי געקומען לויפן צו יוסף געב אהער עסן, און יוסף האט זיי געזאגט, איך געב דיר נאר עסן אויב ענק מל'ן זיך, און די סיבה פארוואס ער האט זיי זיך געהייסן מל'ן, איז ווייל ער האט געזאגט, אונזער באשעפער שפייזט נאר איינער וואס איז גע'מל'ט און נישט קיין ערל, און אויך האט ער אינזין געהאט מיט דעם אז מען זאל אים נישט שפעטער זאגן, אה, דו ביסט א, דו ביסט א גע'מל'טער, מילא ביסטו נישט ראוי צו זיין א שר איבער אונז, מילא האט ער געוואלט אז יעדער איינער זאל זיין גע'מל'ט. אדער אויך אז ווען די שבטים וועלן עווענטשעלי אראפקומען בעטן עסן זאל מען זיי אויך נישט פארפיינטן, נאר זיי זאלן זיין איקוועל צו יעדעם איינעם, במילא אז אז יוסף בעט אזא ריזיגע עסק אז מען מוז זיך יעצט שניידן, מען מוז זיך מל'ן, זענען זיי אלע געלאפן צו פרעה אויסזאגן יוסף, ויצעק העם אל פרעה ללחם, זיי זענען געגאנגען שרייען צו פרעה געב אהער עסן, ווייל דער יוסף בעט אונז אזא גרויסע עסק, ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף, איך איך איך קען ענק נישט העלפן, גייטס צוריק צו יוסף, און אשר יאמר לכם תעשו, וואס ער הייסט ענק טון זאלט עטס טון. ווייל דער זעלבער באשעפער וואס האט אים געגעבן די wisdom ענק צו ראטעווען ענקער לעבן יעצט צו האבן אוועקגעלייגט עסן, דער זעלבער באשעפער האט אים לכאורה געזאגט אז ענק זאלן זיך מל'ען, מילא זעמער אונז עובר די עצות, אונז מוז מען טון וואס ער זאגט, אז נישט וועלן מיר אונז אלע אויסשטארבן. זאגט דער הייליגער רש"י ותרעב כל ארץ מצרים שהרקיבה תבואתם שאצרו, אלע זייערע תבואות וואס זיי האבן זיך אליינס אוועקגעלייגט זענען פארוועלקט געווארן, חוץ משל יוסף, ווייל יוסף האט געהאט די בעסערע טעקניק, וויאזוי אוועקצולייגן עסן. דער רבינו בחיי זאגט אביסל אנדערש, ס'איז מיר היבש געפאלן, ער זאגט אז בעצם האבן זיי זיך יא אוועקגעלייגט יעדער פאר זיבן יאר, נאר די סיבה פארוואס ס'האט זיך אויסגענוצט נאך צוויי יאר איז ביקאוז זיי האבן געהאט מורא'דיגע הויעכע סטענדערדס, ווייל ביי די זאטע יארן זענען זיי געווען צוגעוואוינט צו א מורא'דיגע לאקזשוריעס לייף סטייל, יעדער האט געהאט אזויפיל עסן, די עקאנאמי האט געבומט, מילא האט זיך יעדער צוגעוואוינט, יעצט דארף מען שוין דרייוון א טעסלע, מ'דארף שוין טון דאס, מ'דארף שוין טון יענץ. מילא די סטענדערדס אוו ליווינג געווען מורא'דיג הויעך, מילא יעצט ווען ס'איז געקומען די הונגער יארן האט זיך מורא'דיג שנעל אויסגענוצט ווייל זיי זענען נאך געווען צוגעוואוינט צו א הויעכע סטענדערד אוו ליווינג, סאו אשר יאמר לכם תעשו, סאו דער פרעה זאגט פאר די מענטשהייט, וואס יוסף הייסט ענק טון זאלט עטס טון, לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, יוסף האט געהייסן פאר יעדעם אין ארדער צו באקומען עסן מוז מען זיך מל'ן וכשבאו זענען זיי געגאנגען אויסזאגן יוסף פאר פרעה, וכשבאו אצל פרעה ואומרים כך הוא אומר לנו אזוי האט ער אונז געהייסן טון, נאר אזוי פארקויפט ער אונז עסן, אמר להם האט פרעה צוריק געענטפערט, און ווי למה לא צברתם בר וואס אז אז עטס דארפטס צוקומען צו אים מילא מוזטס עטס טוהן וואס ער זאגט און אז ענק ווילן נישט טוהן וואס ער זאגט מילא פארוואס האבן ענק זיך נישט אליינס אוועק געלייגט והלא הכריז לכם ששני הרעב באים אונז האבן דאך אויסגערופן אין גאנצן שטאט אז סגייט קומען זיבן הונגער יארן אמרו לו האבן די מענטשהייט צוריק גענטפערט אספנו הרבה והרקיבה אונז האבן אסאך צאם גענומען אונז האבן יא אוועק געלייגט אסאך אבער סאיז אלעס געווארן פארוועלקט אמר להם האט פרעה צוריק גענטפערט פאר די מענטשהייט אם כן כל אשר יאמר לכם תעשו וואס יוסף זאגט זאלט עטס טאקע טוהן הרי גזר על התבואה והרקיבה, דער זעלבער באשעפער וואס האט גוזר געווען אויף ענקער תבואה אז ס'זאל פארוועלקט ווערן, מה אם יגזור עלינו ונמות, דער זעלבער באשעפער קען דאך אויך גוזר זיין אז ענק זאלן אלע אויסשטארבן, מילא פאלגסט דעם יוסף ווייל דער יוסף איז א איש אלוקים און זיינע עצות עלן ארבעטן, מילא אז ער הייסט ענק מל'ן, גייטס מל'טס ענק און גייטס נעמטס עסן פון אים און קומטס נישט וויינען צו מיר. פארציילט אונז די תורה אז והרעב היה על כל פני הארץ, על כל פני הארץ, אפילו אויף די פני הארץ עט רשי זאגן אפילו אויף די עשירים איז געווען די רעב, וואס הייסט אפילו די עשירים האבן אויך נישט געהאט אוועקגעלייגט, האבן אויך נישט געהאט קיין תבואה צו עסן, ויפתח יוסף הערשט דעמאלטס ווען ס'האט זיך אויסגעליידיגט די עסן פון גאנץ מצרים, דעמאלטס הערשט ויפתח יוסף את כל אשר בהם, אלע אוצרות וואס זיי האבן געהאט אין זיך תבואה, וישבור למצרים און ער האט אנגעהויבן צו פארקויפן פאר די מצריים, די תבואה וואס ער האט געהאט געסטארד און ויחזק הרעב בארץ מצרים ס'האט זיך זייער שטארק די און די סיבה פארוואס ער האט עס געעפנט און אנגעהויבן פארקויפן איז ווייל ויחזק הרעב בארץ מצרים ווייל עס האט זיך מורא'דיג שטארק געשטארקט די הונגער אויף מצרים סאו אזוי ווי מ'האט געשמועסט נאר דעמאלטס האט ער טאקע געעפנט די אוצרות זאגט די הייליגע רשי על כל פני הארץ מי הם פני הארץ אלו העשירים ס'הייסט אפילו פון די עשירים איז שוין אויכעט געווען אויסגעליידיגט זייערע סטארעדזשעס את כל אשר בהם אזוי ווי די תרגום טייטשט. די בהון עיבורא, ער האט געעפנט את כל אוצרות אשר בהם תבואה, ער האט געעפנט אלע אוצרות וואס איז געווען אין זיי תבואה, וישבור למצרים, ער האט אנגעהויבן פארקויפן פאר מצרים, סאו רשי גייט יעצט אראפלייגן א כלל, ווייל שפעטער אפאר פסוקים ארום עט דאס זיין רעלעוואנט אויכעט, סאו יעצט ווען רשי ווען די פסוק זאגט וישבור למצרים, ער האט אנגעהויבן פארקויפן תבואה פאר מצרים, זאגט רשי שבר לשון מכר ולשון קנין הוא, די ווארט שבר קען מיינען סיי אז דו קויפסט תבואה, און סיי אז דו פארקויפסט תבואה, סאו כאן דא פער צופאל אין אונזער פסוק משמש לשון מכר אז יוסף האט פארקויפט תבואה, פאר מצרים, שברו, און שפעטער ווען ס'גייט שטיין אז יעקב אבינו זאגט פאר זיינע קינדער שברו לנו מעט אוכל, מיינט עס א לשון קנין, גייטס קויפטס, זעה איך אז ס'קען פאלן, די ווארט שבר קען פאלן סיי א לשון פון פארקויפן און סיי א לשון פון קויפן. און ואל תאמר זאלסט אבער נישט זיך נישט טועה זיין און זאגן אז אינו כי אם בתבואה אז די ווארט שבר מיינט תבואה, ממילא קענסטו זאגן וישבור ער האט פארקויפט תבואה פאר זיי, אדער ער האט געקויפט תבואה, ניין, ווייל איך זעה דאך אז שאף ביין וחלב מצינו ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב, זעה איך אז ס'פאלט ארויף די ווארט שבר אפילו ווען איך שיק איינעם קויפן יין וחלב אלא מאי שבר מיינט נישט תבואה. שבר מיינט עני טייפ אוו קויפן אדער פארקויפן עסן, עני טייפ אוו פוד. און רשי באווארנט זיך יעצט ווייל אין צוויי פסוקים ארום גייסטו, אויב דו גייסט נישט האבן דעם הקדמה פון דעם רשי אז שבר מיינט נישט תבואה, נאר שבר מיינט א לשון פון קויפן פארקויפן עני טייפ אוו עסן, וועסט דיך דארטן צומישן, מילא לייגט עס דא רשי אראפ א כלל, אז שבר מיינט קויפן פארקויפן עני טייפ אוו פוד, און וכל הארץ באו מצרימה אלע לענדער ארום און ארום, דאס הייסט אלע לענדער פון די וועלט עקשעלי זענען געקומען לשבור אל יוסף זענען געקומען קויפן תבואה פון יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ האט זיך מורדיג שטארק געשטארקט, די הונגער אין אלע לענדער ארום, און די גמרא פארציילט אונז טאקע אז פון די גאנצע וועלט איז מען געקומען קיין מצרים, יעדער האט דארט איבערגעלאזט ריזיגע הויפענעס פון געלט, און מצרים איז געווארן מורדיג מורדיג רייך. און די מדרש פארציילט טאקע אז יוסף איז געווען דער קעניג אויף די גאנצע וועלט, לויט דעם שטימט זייער גוט פארוואס ער איז געווען קעניג אויף די גאנצע וועלט, ווייל פון די גאנצע וועלט איז מען געקומען קויפן פון אים, יעדער איז געווען אונטערטעניגט אונטער אים, יעדער האט אים געברענגט זייער גאנצע געלט. זאגט די הייליגע רשי וכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור, רשי טוישט אביסל די ווערטער אין פסוק, אין פסוק שטייט וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, און רש י זאגט אז ס'מיינט וכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשבור. און פארוואס? ווייל ואם תדרשהו כסדרו אויב גייסטו יא לייגן דעם פסוק אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, און עס נישט פארדרייען, היה צריך לכתוב וואלט ווען געדארפט שטיין לשבור מן יוסף, יעדער איז געקומען קויפן עסן פון יוסף. נאר אויב רש י גייט זאגן אז מ'גייט אז יעדער איז געקומען צו יוסף צו קויפן, דעמאלטס דארפסטו שוין נישט טוישן די ווארט אל צו די צו די ווארט מן. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, יעקב האט געזען אז ס'איז דא שבר, דאס הייסט אז ס'איז דא א פארקויפונג און געקויפאכטס פון תבואה, דא דא וועסטו, ווייל אויב וועסטו מיינען אז שבר מיינט תבואה, וועסטו טייטשן דא כי יש שבר אז ס'איז דא תבואה במצרים, פארדעם האט זיך רשי באווארנט פריער און ער האט געזאגט אז שבר איז די האנדל פון עסן, נישט. די עסן אליינס נישט תבואה ווייל כ'זעה דאך אז מ'קען נוצן די ווארט שבר צו קויפן וויין. סאו אלא מאי טייטשט מען דא אזוי כי יש שבר במצרים ס'איז דא א האנדל פון תבואה במצרים ויאמר יעקב לבניו האט יעקב געזאגט פאר זיינע קינדער למה תתראו פארוואס זאלט עטץ ענק מאכן כאילו ענק האבן ווייל די ברודער בעצם האבן נאך געהאט ווייל ווען זיי האבן ווען נישט וואלטן זיי אליינס פון זיך אליינס אראפ געגאנגען קיין קיין מצרים קויפן נאר זיי האבן נאך געהאט גענוג און יעקב האט געפרעגט די זון די זיינע זון פארוואס ווייזט עטץ ענק כאילו ענק האבן און ענק לייגן אריין א קנאה אין די מענטשהייט ארום און ארום. ווייל ווייל די עולם איז דאך אראפ געגאנגען קיין קיין מצרים קויפן מילא פון גאנץ כנען איז מען דורך מען איז דורך געגאנגען ארץ כנען ווייל ארץ כנען איז אויפן וועג אראפ צו מצרים איז יעדער דורך געגאנגען ארץ כנען און יעדער האט געזען אז זיי לעבן זיך א א חיים טובים וועט די עולם אונז אנהייבן צו מקנא זיין רש י האט אפאר אנדערע פירושים לאמיר זעהן. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, און מהיכן ראה? קודם פרעגט רשי פון ווי האט ער יעקב געזעהן? והלא לא ראה אלא שמע, ער האט דאך שפעטער אין די נעקסטע פסוק שטייט ויאמר הנה שמעתי איך האב געהערט אז ס'איז דא שבר במצרים פארוואס זאגט ער דא וירא יעקב יעקב האט געזעהן? שנאמר הנה שמעתי יא, און מאי וירא? ראה ער האט געזעהן באספקלריה של קודש שעדיין יש לו שבר במצרים ער האט געזעהן נישט אין א נבואה נאר ער האט געזעהן אין אזא רוח הקודש, אז ס'איז דא שבר און מ'דארף דא לייגן אנשטאטס א שין דארף מען לייגן א סין, שיש לו שבר במצרים, אז ס'איז דא דארטן א תקוה א תקוה טובה, איז דא דארטן האופ, אז ער האט עפעס האופ אין מצרים, אבל לא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוסף, ס'איז אבער נישט געווען קיין נבואה אז ער זאל אים פארציילן אז אקוראט וואס די וואס די תקוה טובה וואס ער האט דארטן אין מצרים איז אז זיין יוסף'ל געפינט זיך דארטן. נאר ס'האט זיך אזויווי עפעס עפעס פאזיטיוו געפינט זיך פאר מיר אין מצרים, איך ווייס נישט וואס, מילא בעט איך ענק גייטס אראפ, למה תתראו, למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל בני עשיו כאילו אתם שבעים, די ערשטע פשט פון רש"י איז, למה תתראו, פארוואס זאלט עטס ענק באווייזן פאר די בני ישמעאל'ים און בני עשיו אז זיי זענען רעלאטיווס, און זעלן זיי, אז ענק זענען זאט און ענק האבן גענוג, ווייל דעמאלטס זעלן זיי דאך אלע קומען בעטן אז אונז זאל מיר זיי אויסהאלטן. באותה שעה עדיין היה להם תבואה, בעצם אין יענע צייט האבן נאך די בני יעקב געהאט תבואה, ווייל נישט וואלטן זיי פון זיך אליינס אראפגעגאנגען, נאר יעקב האט נישט געוואלט אז עס זאל אז די בני ישמעאל און בני עשיו זאלן פאלן צו לאסט צו איהם אז ער זאל זיי דארפן שפייזן, האט ער געזאגט מאכטס ענק נישט פאר אזעלעכע עשירים, גייטס אראפ ווי יעדעם איינעם קויפן, כדי אז יעדער זאל טראכטן אז אונז האבן טאקע נישט. אבער זאגט רש"י ולי נראה פשוטו למה תתראו, נישט דווקא די בני עשו ובני ישמעאל, נאר עניבאדי, למה יהו הכל מסתכלים בכם ומתמיהים בכם, פארוואס זאל יעדער איינער ענק אנקוקן, נישט דווקא בני עשו ובני ישמעאל, פארוואס זאלן מענטש די מענטשהייט, פארוואס זאלן ענק אריינלייגן א קנאה אין די מענטשהייט און זאלן זיך ווינדערן, שאין אתם מבקשים לכם אוכל בטרם שיכלה מה שבידכם, וואס עפעס זאל יעדער איינער זיך ווינדערן פארוואס עפעס ענק גייען נישט אראפ, יעדער איינער גייט אראפ קיין מצרים און פונקט די בני יעקב גייען נישט אראפ, וועט דאך אריינקומען א מורא'דיגע קנאה אין זיי. מילא וועגן דעם בעט איך ענק גייטס אויך אראפ, מאכטס ענק כאילו ענק האבן נישט, און נישט דווקא אלס בני יעקב אלס בני עשיו ובני ישמעאל. מפי אחרים שמעתי ברענגט רשי א דריטע פשט וואס מיינט די למה תתראו, אז תתראו איז א לשון פון כחישה, אפשוואכונג, אז לויט די פשט האבן זיי טאקע נאמר געהאט נאר זיי האבן זיך צוריק געהאלטן פאר געוויסע סיבות אראפ צו גיין קיין מצרים. זיי האבן זיך נישט געשפירט קאמפארטעבל איי געס אראפצוגיין, מילא וועגן דעם האט זיי יעקב געזאגט למה תתראו, פארוואס זאלט עטץ ענק לאזן ווערן אלט און פארקנייטשט און אפגעשוואכט מחמת די גרויסע הונגער, למה תהיו כחושים ברעב און ענק זאלן נישט אראפגיין. דאס ברענגט יעצט אבער רשי א ראיה צו די ערשטע פשט, די ערשטע צוויי פשטים, אז למה תראו עס איז פארוואס זאלט עטץ ענק מאכן אויסקוקן כאילו ענק האבן נישט, ודומה לו, ומרוה גם הוא יורא שטייט אין משלי דארטן, אז דער וואס טיילט עסן פאר אנדערע, ער אליינס איז אויך זאט, און עס איז מער אזוי ווי א זאטקייט פון צופרידנקייט, ווייל ווען א מענטש איז א געבער, איז ער מורא'דיג צו, באקומט ער א מורא'דיגע געשמאקע געפיל. סאו איז די ווארט יורא איז סימילער צו די ווארט תתראו, ס'הייסט אז למה תתראו פארוואס זאלט עטס ענק זאט מאכן? סאו זעה איך פון דעם. אז די אז ווי א ראיה כאילו צו די ערשטע צוויי פשטים פון רש"י, זייער שיין. ויאמר, האט ער געזאגט פאר די פאר זיינע קינדער, הנה שמעתי איך האב געהערט כי יש שבר במצרים, פריער האט ער געזאגט וירא ווייל דעם דאס גייט ארויף מער אויף אספקלריא המאירה אז ער האט געזען אז ער האט דארטן האופ עפעס א גוטע פאזעטיוו זאך האט ער אין מצרים, אבער דא זאגט ער פאר זיינע קינדער שמעתי אז כ'האב געהערט כי יש שבר במצרים אז ס'איז דא א האנדל פון תבואה אין מצרים, רדו שמה גייטס דארטן אראפ ושברו לנו משם, גייטס קויפטס ענק איין פון דארטן. עסן און ונחיה ולא נמות כדי אונז זאל מיר האבן א קיום און זאל מיר נישט שטארבן נאכדעם וואס די תבואה וועט זיך דא אויסנוצן. זאגט די הייליגע רש"י רדו שמה, לכאורה וואלט ער נישט געדארפט זאגן די ווארט רדו, ער וואלט געדארפט זאגן לכו. רדו איז א לשון פון ירידה, און ס'איז דאך דא די די כלל אז אל תפתח פה לשטן, עפן נישט אויף א א אפארטוניטי פאר די שטן זיך ארויפצוכאפן ער זאל קענען מקטרג זיין, מילא פארוואס נוצט יעקב א נעגעטיוו לשון פון רדו? אז וואס וואס קען כאילו מיינען א ירידה, ולא אמר לכו, ס'איז א רמז ווייל ס'האט זיך ארויסגעכאפט פון אים, א רמז למאתים ועשר שנה, פאר די צוויי הונדערט און צען יאר שנשתעבדו למצרים כמנין רדו, סאו רדו איז איז גימטריא צוויי הונדערט און צען, און נישט אז ער האט עס געטון אינטענשאנעלי נאר ס'האט זיך ארויסגעכאפט פון אים א שטיקל נבואה אן דעם וואס ער זאל וויסן דערפון, וירדו אחי יוסף און די ברידערס פון יוסף עשרה, די צען ברידערס פון יוסף זענען טאקע אראפגעגאנגען, און די תורה לייגט עס צו אז זיי זענען דווקא אחי יוסף ווייל פאר דעם. דאס איז די אינטענשאן האבן זיי טאקע געהאט, די מדרש זאגט אז ניין חלקים פון די סיבה פארוואס זיי זענען אראפגעגאנגען איז געווען צו גיין טרעפן יוסף, און נאר איין חלק איז געווען לשבור בר במצרים צו גיין קויפן תבואה אזוי ווי די טאטע האט זיי געהייסן. זאגט די הייליגע רש"י וירדו אחי יוסף ולא כתב בני יעקב נאר ס'שטייט דווקא מען האט עס מייחס געווען צו יוסף, די ברידערס פון יוסף, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו, זיי האבן מורא'דיג. חרטה געהאט אויף דעם וואס זיי האבן פארקויפט יוסף קיין מצרים ונתנו לבם להתנהג עמו באחווה, זיי האבן אפגעמאכט אז פון היינט און ווייטער גייען מיר זיך אויפפירן ווי ברידערלעך מיט אים, ולפדותו, זענען אראפגעגאנגען מיט די אינטענשאן אראפצוגיין ולפדותו אים אויסלייזן בכל מקום שיספיקו עליהם, עני עני פרייז וואס די מענטש וואס איז אים משעבד, די מענטש וואס אונט אים, זאל ארויפלייגן אויף אים וועלן מיר זיין רעדי צו באצאלן כדי אים צו קענען אויסלייזן, זאגט די הייליגע. רש"י עשרה, וואס פעלט אויס די נאמבער? איך ווייס דאך אז בנימין, אין די נעקסטע פסוק שטייט אז בנימין האט יעקב נישט געלאזט אראפגיין, איז ווייס איך אז די איבעריגע נאמבער אן יוסף איז צען שבטים, וואס פעלט אויס די תורה צו זאגן עשרה? מה תלמוד לומר? הלא כתיב ואת בנימין אחי יוסף לא שלח, וואס עפעס פעלט מיר אויס אראפצושרייבן פונקטליך אז ס'איז געווען צען? אלא לענין האחווה היו חלוקין ליו"ד, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם שוה לו, לענין האחווה זאגסט דאך יעצט אחי יוסף, און די סיבה וואס די תורה זאגט אחי יוסף האמיר עס גערעדט אין די פריערדיגע רש"י ווייל יעדער איז אראפגעגאנגען, וועגן זיי האבן געוואלט אויסלייזן יוסף, אבער ס'איז נאכנישט געווען איקוואל, איינער האט אים נאך אביסל מער פיינט געהאט, איינער אביסל ווייניגער פיינט געהאט, איינער האט אים מורא'דיג שטארק ליב געהאט, סאו ס'איז נישט געווען איקוואל די אמאונט, די אמאונט פון אחווה ביי יעדעם איינעם צוזאמען, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם שוה לו, אבל לענין לשבור בר אזוי ווי די פסוק פירט אויס, וירדו אחי יוסף עשרה, לגבי די פוינט פון אחי יוסף זענען טאקע געווען עשרה צען דיפרענט מיינונגס פארשידנהייטן, איינער האט אים מער ליב געהאט איינער ווייניגער, אבער כדי לשבור בר במצרים כדי צו גיין קויפן תבואה וואס די טאטע האט זיי געהייסן דאס זענען זיי יא געווען כולם לב אחד להם. און נאך סיבות פארוואס די תורה שרייבט ארויס צען אז זיי האבן דווקא אראפ גענומען צען מענטשן, דער רבינו בחיי זאגט כדי זיי זאלן קענען דאווענען בציבור, אויפן וועג און זאלן קענען טון אנדערע מצוות וואס מען דארף האבן א מנין פאר, און אויך כדי צו מקיים זיין, פון הימל האט מען געוואלט אז אלע צען זאלן אראפגיין צו מקיים זיין די ערשטע די ערשטע חלום וואס יוסף האט געהאט, אז די צען שבטים, אז די צען ברידערס בינטלעך בוקן זיך צו זיין בינטל, און לכאורה דעמאלטס האט ער נישט גערעדט צו בנימין ווייל בנימין פלעגט נישט גיין פעלד ארבעט, קוד בי, און נאך א סיבה האב איך געזען, אדער פשוט ווייל מען האט אין מצרים האט מען נאר פארקויפט פאר יעדעם וויפיל. מ'האט וויפיל דער אינדיווידועל האט געדארפט פאר זיין משפחה, מילא אז נאר איינער וועט אראפגיין וועט מען אים נאר געבן פאר זיין פאר זיין האוסהאלד, האט יעדער איינער געמוזט אראפגיין. איי יעקב און און בנימין, זיי זענען דווקא נישט אראפגעגאנגען ווייל יעקב איז געווען אלט און בנימין האט מען מורא געהאט, מילא העט מען שוין עפעס מסדר זיין, אבער אדערווייז האט יעדער געמוזט אראפגיין אדערווייז וואלטן זיי נישט באקומען וויפיל זיי וואלטן געדארפט. צו קענען שפייזן זייער גאנצע משפחה, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב, אבער דער בנימין האט יעקב נישט געלאזט אז ער זאל מיטגיין מיט די ברידערס, לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר ווייל ער האט געזאגט פן יקראנו אסון אפשר וועט געשען מיט אים אן אומגליק, זאגט די הייליגע רשי, ובבית לא יקראנו, וואס הייסט נאר אויפן וועג קען געשען א אומגליק, אז ס'איז אנגעשריבן פאר א מענטש מיתה קען עס געשען פונקט אזוי אינדערהיים ווי אויפן וועג, אמר רבי אליעזר בן יעקב מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, אז ס'איז שוין עניוועי א סכנה קען שוין די קומט די שטן אריין מקטרג זיין מילא כל הדרכים בחזקת סכנה. און עספעשעלי דער בנימין וואס ער האט דאך שוין העריטעדזש אז זיין ברודער און זיין מאמע זענען ביידע געשטארבן אויפן וועג, האט יעקב מורא געהאט אז אויף דעם בנימין וועט דער שטן אויך קומען מקטרג זיין דווקא אויפן וועג, איז די וועג איוון א גרעסערע מקום סכנה פאר דער בנימין, מילא האט ער אים נישט געלאזט מיטגיין, ויבאו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, און די בני יעקב זענען געקומען קיין מצרים, צווישן אלע וואס זענען אראפגעקומען פון ארץ כנען, זיי האבן זיך אויסגעמישט צווישן די מענטשהייט. ווייל יעקב האט זיי געזאגט, אז זאלן יעדער איינער זאל אריינגיין אין א דיפרענט טיר, זאלן זיך נישט דרייען צוזאמען, נאר זיי זאלן זיך אויסמישן צווישן די קומערס. איי, וויאזוי האבן זיי זיך געקענט אויסמישן? כי היה הרעב בארץ כנען, די די הונגער איז געווען אין ארץ כנען, ממילא זענען זייער אסאך מענטשן אראפגעגאנגען פון ארץ כנען קיין מצרים, האבן זיך אויסגעמישט צווישן די מענטשן וואס זענען אראפגעגאנגען פון ארץ כנען, און יעדער איז אריינגעגאנגען צווישן פון א אנדערע טיר. זאגט דער הייליגער רשי, בתוך הבאים. ס'שטייט נישט עם הבאים נאר בתוך, מטמינים עצמם שלא יכירום, שלא יכירום, מ'האט, זיי האבן זיך אויסגעמישט, זיי האבן זיך באהאלטן, צווישן די געקומענע פון ארץ כנען, כדי מ'זאל זיי נישט דערקענען, לפי שציוה להם אביהם ווייל יעקב האט זיי געהייסן שלא יתראו כולם בפתח אחד, זאלן זיך נישט אלע באווייזן אויף איין טיר, אלא שיכנס כל אחד בפתחו, יעדער איינער זאל זיך אריינגיין אין א אנדערע טיר. קיין מצרים כדי שלא תשלוט בהם עין הרע, פארוואס טאקע? ס'זאל שולט זיין אין זיי עין הרע, שכולם נאים וכולם גיבורים, יעדער איז, זיי זענען געווען מורא'דיגע שיינע מענטשן, מילא האט יעקב מורא געהאט אז עס וועט פאלן אויף זיי א עין הרע. פארציילט אונז די תורה ווייטער אז ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ער איז געווען דער שליט, דער געוועלטיגער אויפן גאנצן לאנד, און ער אליין איז געווען דער משביר לכל עם הארץ, דאס הייסט פשוט פשט אז יוסף אליינס איז געווען אפילו ער איז דער משנה למלך און ס'פאסט דאך לכאורה נישט פארן משנה למלך זיך אפצוגעבן מיט יעדעם נארישן מענטש נאר וויבאלד ער איז געווען ממונה אויף דעם טאקע אויף דעם אינטענשאן אז ס'זאל נישט אז די עולם זאל האבן וואס צו עסן אין די שנות הרעב מילא האט ער געפילט א אבליגעישאן אז ער אליינס זאל זאל שטיין און פארקויפן פאר יעדעם איינעם, אדער פשוט אז ער האט נישט געוואלט אז זיינע חברה זאלן גנב'נען פון די עסן וואס איז געווען א מורא'דיגע יקר המציאות דעמאלטס. אבער דער יוסף האט געהאט נאך א טיפערע אינטענשאן מיט דעם, מיט דעם וואס ער אליינס איז געשטאנען דארטן. צו ער האט עס אליין פארקויפט, צו ער איז געשטאנען נאר און געזאגט פאר אים געב אזויפיל, פאר אים געב אזויפיל, און ער האט גענומען די געלט. אבער זיין טיפערע אינטענשאן איז געווען, ווייל ער האט דאך געוואוסט אז סוף כל סוף וועלן זיך זיינע ברידערס מוזן אראפקומען, ווייל אין ארץ כנען איז דאך אויך דא א הונגער. סאו האט ער געוואלט שטיין דארטן בשעת מעשה און קענען דערקענען ווען זיינע ברידערס קומען, אבער די מדרש זאגט אנדערש, די מדרש זאגט טאקע עס מאכט טאקע נישט קיין סענס אז אז א משנה למלך אליינס זאל שטיין און פארקויפן, נאר בעצם האט ער געהאט האבס אלל טרואוט גאנץ ארץ מצרים וואו מענטשן האבן געקענט קומען עפלייען פאר געבן א אפליקעישאן אז זיי דארפן עסן, אבער אבער אבער יוסף האט געזאגט אז פאר מען געבט פאר יעדעם פאר עניבאדי עסן זאל מען אים בעטן זיין נאמען און זיין טאטעס נאמען, און מען האט געדארפט ברענגען די רשימות צו יוסף ביינאכט. פאר מען האט זיי געגעבן עסן זיי האבן סובמיטעט א עפליקעישן, מ'האט געברענגט די עפליקעישן צו יוסף, יוסף האט געזען די נעמען, און דעמאלטס האט ער געזאגט אקעי פיין געב. ווען ער האט אבער געזען איין נאכט איז אנגעקומען אז פון צען אנדערע האבס איז אריינגעקומען עפליקעישנס, איינעם ראובן בן יעקב, איינעם שמעון בן יעקב, די אנדערע האב האט געברענגט לוי בן יעקב, האט ער געוואוסט אז זיינע ברידער זענען דא, האט ער זיי געזאגט אז עניבאדי וואס קומט מיט די נאמען זאל מען נישט געבן קיין עסן, נאר מען מוז אים שיקן דא קיין צו מיר צו מיין פאלאץ, נאר דא קענען זיי באקומען. זענען זיי אלע געקומען.

ווייל מען וועט שפעטער זעהן נאכאמאל די לשון פון ויכר, דא האט ער פשוט דערקענט יא דאס זענען די ברידערס, ער האט נאך אבער נישט געוואוסט אז דער איז ראובן דער איז שמעון, און ויתנכר אליהם און ער האט זיך פארפרעמדט צו זיי, ער האט זיך געמאכט ווי א פרעמדער צו זיי אז זיי זאלן אים נישט דערקענען, וידבר איתם קשות ויאמר אליהם, ער האט גערעדט צו זיי שטרענג, כדי אז זיי זאלן נישט דערקענען זיין שטרענגע טאון, ויאמר אליהם מאין באתם פון וואו קומט עטץ, ויאמרו האבן זיי געענטפערט מארץ כנען לשבור אוכל אונז זעמיר געקומען פון ארץ כנען צו עסן צו קויפן עסן, זאגט דער הייליגער רש"י ויתנכר אליהם, נעשה להם כנכרי בדברים לדבר קשות, ער האט זיך געמאכט פאר זיי ווי א פרעמדער און ער האט גערעדט שטרענג צו זיי, סאו די סיבה פארוואס ער האט זיי נישט גלייך פארציילט אז זיי אז ער איז יוסף, ווייל ער האט געזען אז בנימין איז נאכנישט דארטן, און ער האט מורא געהאט אז די ברידערס מחמת גרויס פחד וועלן זיי אנטלויפן און זיי וועלן נישט גיין פארציילן פאר יעקב, אויכעט אלס פחד אז אז יעקב וועט געוואר ווערן וואס זיי האבן אלס דא אפגעטון, און ער האט געזען אז בנימין איז נישט דארט, בנימין האט ער געטראסט, בנימין האט ער געוואוסט אז ער איז נישט געווען א חלק פון די פארקויפער, און אויכעט ער האט אים זייער ליב, מילא וועט בנימין זיכער שור מאכן אז יעקב ווערט געוואר, מילא האט ער נישט געוואלט רייט אוועי פארציילן פאר די ברידערס אז איך בין יוסף. און זיי זאלן אנטלויפן און זאלן קיינמאל נישט פארציילן פאר יעקב אבינו אז ער עקזיסט. דער הייליגער אברבנאל זאגט, כדי, ער האט זיי געוואלט מאכן צער, די אלע צרות וואס ער האט זיי אנגעמאכט, ביז ער האט זיי פיינעלי פארציילט עס, ווייל פון הימל האט מען געוואלט אז מען זאל זיי אויסמעקן די זינד פון דעם וואס זיי האבן אים פארקויפט. אויך נאך א סיבה האב איך געזען, ווייל בעצם האט יוסף נאכנישט געוואוסט עט דיס פוינט צי זיי האבן טאקע חרטה אויף דעם וואס זיי האבן אים פארקויפט צי זיי ווילן אים נאך אלץ הרג'נען, ער האט, אפשר האבן זיי זיך מיך נאך אלץ פיינט. סאו מיט די אלע טריקס וואס ער האט געטון, איז נאר געווען כדי געוואר צו ווערן ווי זייער מצב איז, פאר דעם האט ער זיי אריינגעלייגט אין תפיסה כדי זיך אינטערצוהערן וואס זיי רעדן, און אז זיי האבן אזוי ווי חרטה אז אונז האט מען פארקויפט יוסף, און מיט די אלע חשדות וואס מען האט זיי אנגעלייגט, אלעס צו זען אז זיי האבן ווייטער ליב זיי האבן אים ווייטער ליב, און אז די טאטע לעבט, און אז בנימין לעבט, סאו די אלע דיטעילס וואס ער האט נאך געוואלט געוואר ווערן פאר ער האט זיי געוואלט פאר ער ער איז געווען רעדי זיי צו פארציילן אז איך בין יוסף פארציילט אונז די תורה אז נאכדעם וואס ער האט זיך טאקע מתבונן געווען און ער האט געהערט ווי זיי רעדן צווישן זיך און זיי רופן זיך צווישן זיך די נעמען האט ער אנגעהויבן צו האט ער אנגעהויבן צו דערקענען יעדעם אינדיווידזשועל ויכר יוסף את אחיו האט ער אנגעהויבן יעדע אה דו ביסט ראובן דו ביסט שמעון אבער והם לא הכירוהו זיי האבן אים נישט דערקענט פארוואס זאגט די הייליגע רש"י ויכר יוסף ער האט זיי דערקענט לפי שהניחם חתומי זקן זיי זענען שוין אלע געווען אסאך עלטער פון אים זיי האבן שוין געהאט בערד מילא יעצט איז זייער פנים נישט געווען אזוי שטארק געטוישט פון ווען יוסף האט זיי איבערגעלאזט, אבער והם לא הכירוהו זיי האבן נישט דערקענט יוסף, ווייל שיצא מאצלם בלא חתימת זקן, ער איז דאך נאך געווען א זיבעצן יאר אלטע א זיבעצן יעריגע בחור, און ער האט נאך נישט געהאט קיין בארד בשעת מען האט אים פארקויפט, אבער ועכשיו בא בחתימת זקן, יעצט קומט ער מיט א גרויסן בארד מילא וועגן דעם האבן די ברידער אים נישט דערקענט, אדער איז דא מדרשים אז ער האט זיך געלייגט א שטיקל וועיל ווען ער האט געהערט אז. די ברידערס האלטן ביים אריינקומען האט ער זיך פארשטעלט אביסל האט זיך צוגעדעקט דאס פנים. נאך א פשט זאגט רשי ויכר יוסף ויכר יוסף את אחיו כשנמסרו בידו הכיר שהם אחיו וריחם עליהם ווען ער ווען זיי זענען יעצט געקומען צו אים האט ער דערקענט אז זיי זענען די ברידערס און ער האט געוואלט רחמנות האבן אויף זיי אבער ער האט זיך דערמאנט אז והם לא הכירוהו כשנפל בידם לנהוג בו אחווה ער האט זיך דערמאנט אז ווען ער איז אריינגעפאלן אין זייער הענט דארטן אין שכם האבן זיי זיך נישט אויפגעפירט ווי ברידערס נאר זיי האבן ענדערש אים פארקויפט און אים געוואלט הרג'נען במילא האט ער זיך פארטוישט און ער האט ער האט זיך פארפרעמדט פאר זיי, און ער האט זיך אויכעט געמאכט פרעמד פאר זיי, אזוי ווי זיי האבן געטון צו אים בשעת'ן פארקויפן, אלץ אלץ איז מידה כנגד מידה אויף דעם וואס זיי האבן געטון. ויזכר יוסף את החלומות, יוסף האט זיך דערמאנט די חלומות אשר חלם להם, וואס ער האט זיך גע'חלומ'ט וועגן זיי, אז זיי וועלן זיך קומען בוקן צו אים, און יעצט האט ער טאקע באמערקט אז ס'איז מקוים געווארן, ווייל דא האסטו די ברידערס בוקן זיך צו מיר, ויאמר אליהם האט ער געזאגט, צו די ברידערס מרגלים אתם עטס זענטס מרגלים לראות את ערוות הארץ באתם עטס זענען זי קומען אויסטשעקן די גרינגסטע פלעצער ווי מען קען אייננעמען לייק די מאוסט אויפגעדעקטע פלעצער ווי מען וועט קענען די גרינגסטע אייננעמען דאס לאנד און ער האט זיי חושד געווען אלץ מרגלים ווייל פארוואס קומט עטס אליין עטס זענטס אנשים חשובים און קוקן אויס דא ווי מורא'דיגע חשובע מענטשן. און אונז שטאמען פון די בני אברהם יצחק ויעקב, און אונז קומען דא פון עקסטערע טירן, סאו קודם דען זענט עטס חשובע מענטשן, וואס שיקט עטס נישט ענקער עבדים זאל גיין קויפן עסן פאר ענק, פארוואס קומט עטס אליינס, וואס קומט עטס פון עקסטערע טירן, און שפעטער קומען זיי, קומען ענק זיך צאם און ענק דרייען זיך נאר צוזאמען, ס'איז מורא'דיג ווירד, מורא'דיג פאני, מילא האט ער זיי חושד געווען אז זיי זענען מרגלים, און אויכעט א חלק פון מידה כנגד מידה, ווייל מ'האט דאך אים פארקויפט, ווייל מ'האט אים חושד געווען אז ער איז א מרגל, ער ברענגט די דיבתם רעה אל אביהם. מילא וועגן דעם האט מען פון הימל צוגעפירט אז ער זאל זיי חושד זיין אויכעט אלס מרגלים, אלס מידה כנגד מידה אויף וואס זיי האבן געטון צו יוסף. זאגט דער הייליגער רשי אשר חלם להם, עליהם וואס ער האט גע'חלומ'ט וועגן זיי אז זיי וועלן זיך איין טאג קומען בוקן צו אים, און וידע, יעצט האט ער געוואוסט, שנתקיימו שהרי אז ס'איז יא מקוים געווארן דער חלום שהרי השתחוו לו ווייל פאקטיש האבן זיי זיך געבוקט צו אים. אדער איז דא וואס זאגן אשר חלם להם אז ער האט געחלומט פאר זייער וועגן ווייל ער האט געחלומט אז ער וועט זיין א מושל און ער וועט טיילן עסן פאר יעדעם איינעם און יעדער וועט זיך קומען בוקן צו אים און דאס איז טאקע ארויסגעקומען א טובה פאר זיי ווייל יעצט ווען ס'איז דא א הונגער יאר איז עס פאר זייער טובה אז זיי האבן פון וועם צו קויפן עסן און ער האט זיי חושד געווען אז ווען זיי קומען קוקן דעם ערוות הארץ וואס מיינט ערוות הארץ? גילוי הארץ די אויפגעדעקטע פלעצער פונעם לאנד מהיכן היא נוחה ליכבש די גרינגסטע פלעצער פון וואו מען וועט עס קענען אייננעמען כדי צו געווינען א מלחמה. און רשי ברענגט זיך א ראיה ווי זעה איך אז די לשון פון ערוות איז א לשון פון גילוי, אזוי ווי שטייט טאקע ביי די פרשה פון עריות כמו את מקורה הערה, האסט אויפגעדעקט, זעה איך אז הערה, ערוות, איז א לשון פון אויפגעדעקן, און כמו ערום ועריה איינער וואס איז נאקעט און אויפגעדעקט, זעה איך אז עריה איז א לשון פון אויפגעדעקט, וכן כל ערווה שבמקרא, לשון גילוי. עני פלאץ וואו שטייט די ווארט ערווה איז א לשון פון אויפגעדעקט. מילא דא אויך, עטס זענען זיי געקומען אויסטשעקן די פלאץ ווי ס'איז די גרינגסטע איינצונעמען, די מאוסט אויפגעדעקטע, די מאוסט אנסעקיור פלאץ אין מצרים. תרגום אונקלוס, תרגום זאגט אבער אנדערש, ער זאגט בדקא דארעא, די אויפגעבראכענע פלעצער פון לאנד. און וואס מיינט בדקא? אזוי ווי בדק הבית, רעוע הבית, אזוי ווי די צובראכענע חלקים. די אויפגעבראכענע חלקים פונעם לאנד וואס מען דארף פיקסן. אבער, זאגט רשי, אז ער האט נישט מדקדק געווען לפרשו אחר לשון המקרא, ער האט נישט מדקדק געווען אז די ווארט ערווה זאל טאקע ווערן געטייטשט לויט וויאזוי די עכטע טייטש איז, ווייל די עכטע טייטש איז אויפגעדעקט. תרגום וויל אבער זאלסט פארשטיין דעם ענין, זאגט ער דיך אז מען רעדט דא פון די צובראכענע די אויפגעבראכענע ערטער. אבער תרגום קומט נישט דא טייטשן, ער קומט דא זאלסט פארשטיין. וויל איך דיר אבער יא טייטשן אז ס'איז א לשון פון גילוי, א לשון פון אויפגעדעקט, זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.